די ענד פון די מעשה פון ספר שופטים און פון פלגש בגבעה פארציילט ווי די אידן האבן זיך דערמאנט וועגן צוויי שבועות צוויי זאכן וואס מ'האט געלערנט נעכטן ווי צום סוף האבן די שבטי ישראל געוואנען די מלחמה קעגן בנימין און נישט סתם געוואנען נאר זיי האבן אויסגעהארגעט ממש אלע מענטשן פון שבט בנימין ס'איז געבליבן זעקס הונדערט מענטשן באהאלטן זיך אין א פלאץ וואס הייסט סלע הרימון. יעצט ענליך צו וואס איז געשען אין די מיטן צוויי טעג פון די מלחמה קומען די אידן צוריק אין בית אל און זיי וויינען, וואס וויינען זיי? פריער האבן זיי געוויינט אז די מלחמה גייט נישט גוט אז זיי פארלירן, יעצט וויינען זיי אז די מלחמה איז געגאנגען צו גוט, זיי האבן געוויינט וואס האבן זיי געזאגט? למה ה' אלקי ישראל היתה זאת בישראל להפקד היום מישראל שבט אחד, וויאזוי קען זיין אז עס איז געשען אזא זאך א אומגליק, עס איז געווארן פארטיליגט, נפקד געווארן, דאס הייסט נחסר געווארן א גאנצע שבט פון די אידן, יעצט האבן זיי זיך געכאפט אז דא צוויי זאכן, צוויי שבועות האבן זיי געמאכט בעצם אין מצפה, דאס הייסט פאר די גאנצע מלחמה, איינס איז אז דער וואס קומט נישט מכל שבטי ישראל, ווער עס קומט נישט צו די אסיפה אל ה' זיך נוקם זיין נקמת ה' אין בנימין וואס האבן געטון די עוולה פון די פלגש, דארף מען הרג'נען. צווייטע שבועה האבן זיי געמאכט, אינטערעסאנטע שבועה דארט אויך אין מצפה, איש מאיתנו זאל נישט געבן קיין טאכטער פאר בנימין, דאס הייסט בנימין חוץ פון דעם וואס זיי האבן געמאכט א מלחמה און ממש געהארגעט האבן זיי אויך געמאכט א שבועה אז קיינער זאל נישט חתונה גיין מאכן זיין טאכטער מיט א מענטש פון שבט בנימין. יעצט יעצט אז זיי האבן כאילו חרטה געהאט שטייט ויתנחמו על בנימין, חרטה געהאט כאילו, ס'איז געווען אזא אומגליק ס'איז נישט געבליבן קיין איינער פון די שבט, ס'איז געבליבן די פאר הונדערט מענער וואס האבן געוואוסט דער דאס אז זיי באהאלטן זיך דארט אין סלע רימון, אבער קיין ווייבער איז נישט געבליבן ווייל מען האט געהארגעט אויך די ווייבער פון די ערי בנימין. איז יעצט אז זיי האבן נישט קיין ווייבער וויאזוי גייען זיי קענען ממשיך זיין די שבט בנימין, זיי ווילן יא ממשיך זיין די שבט בנימין. האבן זיי געטראכט אזא פלאן, אינטערסאנטער פלאן, און געזאגט, ווער איז נישט געקומען צו די מחנה, ווער איז נישט, האט זיך נישט משתתף געווען אין די מלחמה, האט מען געזען אז ס'איז נישט דא קיינער פון יבש גלעד, גלעד איז א פלאץ דארט אין עבר הירדן, פלאץ יבש גלעד, דארט קיינער נישט געקומען, האבן זיי געזאגט, וואס גייט מען טון, מען דארף דאך זיי הרג'נען, זיי זענען נישט געקומען, זיי האבן זיך נישט משתתף געווען אין די מלחמה, זיי האבן כאילו בוגד געווען אין די גאנצע ברית פון די אלע אידן דא, האבן זיי געשיקט צוועלף טויזנט מענטשן דארט אין יושבי גלעד, האבן געזאגט, הרג'ע אלע מענער, כל אשה. וואס איז נישט יודעת א בתולה וואס איז נישט יודעת משכב זכר עס איז נאך א קליינע מיידל אדער דארט ווי רש"י און מפרשים זאגן מ'האט געטשעקט ממש איז א בתולה אדער א בעולה איך שלא יהיה ווער עס איז נאך נישט בעולה עס הייסט נאך איינער אנדערש חתונה געהאט גענומען גייט מען נעמען מ'גייט זיי חתונה מאכן די מענטשן וואס זיי זענען חייב מיתה זיי זענען נישט געווען זיי האבן נישט געמאכט די שבועה אז זיי גייען נישט חתונה בנימין גייען זיי קענען חתונה האבן מיט בני בנימין און אזוי האבן זיי געטון און געגאנגען צו יבש גלעד אויסגעהארגעט יעדע איינע חוץ פֿיר הונדרעט מיידלעך פֿיר הונדרעט בתולות און האט געברענגט די פֿיר הונדרעט בתולות און זיי געגאנגען געשיקט א שליח קיין בנימין וואס זיי באהאלטן זיך אין סלע הרימון ויקרא להם לשלום מען זאגט אך אונז גייען זיך שלום מאכן מיט ענק שוין גענוג געווען מיט די מלחמה מען האט זיי געגעבן די פֿיר הונדרעט ווייבער פראבלעם איז נישט געווען גענוג. לענ ד זעקס הונדערט אידן און פיר הונדערט ווייבער בלייבט איבער צוויי הונדערט מענטשן וואס האבן נישט קיין ווייבער. איז דער זקני העדה פון ישראל זיך געמוטשעט וואס קען מען טון, זיי איינגעפאלן א נייע פלאן, ס'איז דא חג השם בשילה מימים ימימה דא אין שילה און דער פסוק געבט דא די גאנצע דירעקשאנס ווי מ'זאל אנקומען צו שילה, אינטערעסאנט כאילו מ'ווייסט נישט ווי איז שילה איז עפעס א זאך וואס דער פסוק טוט אסאך מאל ער געבט דירעקשאנס פונקטליך בסדר אבער וואס פונקט דא אינטערעסאנט מ'ווייסט שוין אז ס'איז דא א משכן שילה פון ספר יהושע האט מען שוין געלערנט וועגן די משכן שילה. כל פנים דארט איז גאר א יום טוב, ס'איז יעדע יאר דא א יום טוב, און די בנות שילה גייען זענען חולות בכרמים דארט, זיי טאנצן אין די כרמים, זעט אויס דאס איז געווען די מנהג לכבוד יום טוב, אדער אפשר איז אויך געווען א מנהג לכבוד מאכן שידוכים אזוי ווי אונז טרעפן אין מסכת תענית. און ער זאגט פאר די מענטשן פון בנימין זאלן זיי גיין דארט, יעדער איינער זאל זיך כאפן עפעס א עפעס א טאכטער עפעס א מיידל פון בנות שילה און גיין נעמען צו ארץ בנימין, זיי קומען זייערע טאטעס אדער ברידערס, זיי זענען אחראי צו מאכן שידוכים, שלח לריב איתכם, זיי נעמען דין תורה כאילו מיט דעם בריוו וואס הייסט כאפסט א מיידל, אט אט קומט מען צו אונז יא אונז זענען דאך כאילו די בית דין מען ברענגט צו די בית דין די איש ישראל די וואס רעדן זיך אלעמאל די מנהיגים די בית דין די אנשים חשובים וואס זענען געווען דעמאלטס די לידערס מען וועט זיי זאגן לאז חנונו אותם לאז זיי געב זיי חנינה זיי געב זיי צו מוחל האבן דאך נישט קיין פרויען איז כאילו און מצד שני ענק האבן נישט עובר געווען אויף די שבועה מען האט זיי געכאפט אליינס איז דאס די טריק וויאזוי מען גייט נישט עובר זיין אויף די שבועה זיי גייען עס אליינס כאפן וויאזוי קען מען כאפן מען האט שוין פאראויס אפגעמאכט אז מען גייט לאזן כאילו כאפן. קיצור אזוי האבן זיי געטון, זיי האבן געכאפט נשים מן המחוללות אשר גזלו, און גע'גנב'עט, גע'גזל'ט פרויען כביכול, און אהיים גענומען צו ארץ בנימין, און נאך די אידן זענען אהיים געגאנגען יעדער איינער אין זיין זיין אין זיין שבט איש לנחלתו, און די פסוק פירט אויס, בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה, די אלע מעשות, אפילו ווען מען קוקט עס אן גוט, איז עס נישט קיין נארמאלע וועג ווי זיך צו פירן, דאס איז אלץ ווייל עס איז נישט דא קיין מלך, און דאס איז אלץ א הכנה בעצם פאר די נעקסטע ספר, ספר שמואל וואס רעדט זיך וועגן שמואל, און נאכדעם וועגן ווי אזוי שמואל איז מולך די מלכים שאול און דוד און אזוי ווייטער וואס הייבט זיך אן צו יא זיין א מלך און דעמאלטס זיין אנדערע פראבלעמען וואס איז דא ווען ס'איז דא א מלך.